מיטוואך צייטליך אינדערפרי, כלל ישראל און די גאנצע וועלט אזוי אויך האט זיך אויפגעוועקט צו גאר א שאקירנדיגע פרימארגן, ווען ס'איז אנטדעקט געווארן אז די מערדעריי וואס איז פארגעקומען העכער צוואַנציק יאר צוריק אויפן בארימטן אומפארגעסליכן סאטמארער שמש ר' חזקאל שמש, ר' חזקאל ווערצבערגער, אז דער מערדער איז גארנישט דער ריכטיגער מערדער. מ'גיימיר יעצט אריבער צום בארימטן עסקן מגדולי העסקנים הרב ר' אריה לייב גלאנץ, וואס איז געווען גאר שטארק אריינגעטוהן ביי די צענע פון די מערדעריי, און איז אויך אביסל באהאוונט מיט די היינטיגע נייעס, א גוטן ר' אריה לייב וואס מאכט מען. א גוטן, ברוך השם. קודם דערציילט פאר דעם ציבור וואס ווייסט נאך נישט, וואס איז געווען די מעשה מיט ר' חזקאל שמש, נאכדעם וועט מען צוקומען צו די היינטיגע נייעס. די מעשה מיט ר' חזקאל שמש איז דאך באקאנט, ס'איז געווען רייך באשריבן אין א פארטאגס שנת תש"ן, איז געווען ליידער, אז רבי חזקל שמש איז אראפגעקומען פון הויז און ער איז געגאנגען צו די קאר און ער האט אנגעווארעמט די קאר אין א ווינטער טאג און א גוי איז צוגעקומען און ער האט געוואלט נעמען די קאר און ער האט אים דערהרג'עט ארויסגעווארפן פון די קאר און אוועקגעפארן. תיכף נאכדעם האט זיך געמאכט א גרויסער איבערקערעניש ביז מען איז געגאנגען זוכן ווער דער שייגעץ איז און ווען מען האט גובה עדות געווען און מען האט איבערגעדרייט א וועלט און האט מען ארעסטירט א גוי ביי די נאמען דעיוויד רענטע און א גאנצע צייט ווייסט מען נישט אנדערש אז ער איז געווען דער מערדער. און אזוי האט דער וויטנעס באשטעטיגט און אזוי איז געווען די ליין אפ באשטעטיגט און אזוי און נאכדעם איז געגאנגען פאר משפט מ'איז דורך געגאנגען א טרייעל איך בין דאך דארט געווען יעדן טאג אין קאורט ווען די משפט איז געווען און מ'האט דעם גוי באשולדיגט אויף אלע קלאגן און מ'האט אים אריינגעזעצט און ער איז געזעצן דרײַ און צוואַנציק יאר ער האט שוין פרובירט אפאר מאל ארויס צו גיין אויף פאראל ווייל לויטן ניו יארק סטעיט געזעץ קען מען נאך צוויי דריטל קען מען ארויסגיין פאר גוד ביהעיוויער, סאו ער איז שוין געווען עלידזשיבל ארויסצוגיין נאך צוויי דריטל פונעם סענטענס, ער האט באקומען פֿינף און צוואַנציק יאר, סאו א דריטל ווייניגער האט ער שוין געקענט ארויסגיין, און ער האט ער האט עפלייט פאר פעראל און יעדע צוויי יאר האט ער אריינגעגעבן אן אפליקעישאן און מ'האט אים אייביג דינייד, יעצט האט דער דיסטריקט אטורני געהאט אנאונסט אז ווער ס'ווייסט פון א קעיס וואס איז נישט הונדערט פראצענט אויסגעהאלטן איז ער גרייט? האט ער א ספעשל יוניט וואס זיי זאלן טון אין דעם? און. יא, ס'איז געווען א לויער וואס האט אנגענומען דעם קעיס און ער האט זיך גענומען אינוועסטיגעיטן, און פארן לעצטן יאר איז ער ארומגעפארן, ער איז געווען ביי ר' חיים וויינבערגער אין פלארידע, און ער איז געווען דא און ער האט גערעדט צו רוב פון די עדות פון די חרדישע ציבור פון די עדות וואס זענען דעמאלטס געווען עדות און למעשה וואס איז געווארן פון די עדות ווייס איך נישט אבער איין עדות איז היינט באשריבן אין די ניו יארק טיימס ליבערמאן אז ער האט געזאגט אז בשעת'ן ליין אפ האט אים א דעטעקטיוו געזאגט ער זאל אויספיקן דעם גוי מיט די גרויסע נאז. למעשה ווייס איך נישט וואס די פאקטן זענען, דעמאלטס זעמער אונז אלע געווען קאנווינסט אז דאס איז דער שייגעץ, דאס איז דעיוויד רענטע, אבער אינצווישן פאר אפאר יאר צוריק ווען ער האט עפלייט פאר פאראל האט זיך אויך אפגעשפילט א פרשה אז דער גוי האט געטענה'ט אז ס'איז דא א מיידל וואס א שיקסע וואס זי איז געווען די פון איינע פון די גוים וואס דער גוי איז געשטארבן און דער גוי איז אויך געווען אן עדות קעגן דעיוויד רענטע און נאכדעם ווען ער איז אפגעשטארבן ווען ער איז געפייגערט האט זי געטענה'ט אז יענער איז געווען דער שייגעץ און נישט דעיוויד רענטע איז דער שייגעץ און מ'האט עס ארויפגעברענגט דעמאלטס אין קאורט אבער למעשה וואס האט יעצט פאסירט פונקטליך ווייס איך נישט, איך האב נאר געליינט דעם ארטיקל פון די ניו יארק טיימס. רבי חיים וויינבערגער האט א גאנצע צייט געטענה'ט אז ער געדענקט אז ער האט געזען דעם גוי פנים אל פנים, און ער געדענקט אז ס'איז נישט געווען דעיוויד רענטע, אבער חוץ מזה האבן זיי נישט געהאט קיין שום באווייז אז דער איז נישט דער שייגעץ. סאו וואס האט פאסירט יעצט איז אז די דיסטריקט אטורני, ווייל ס'איז נישט געווען קיין אנדערע עווידענס חוץ די עדות דעמאלטס, איז וועגן דעם האבן זיי, גייען זיי באפרייען דעם גוי, ס'הייסט אז עס איז מיטוואך מארגן, הייסט עס אז ער ווערט באפרייט נאך דריי און צוואנציג יאר זיצן אין תפיסה. דאס איז זייער שאקירנדע נייעס, און לאמיר זאגן פארן ציבור וואס ווייסט נישט ווער חיים וויינבערגער פון פלארידע איז, ווי האט ער געשפילט דא א ראלע? דער חיים וויינבערגער איז געווען דער וואס האט געטראגן די דזשולערי, ער איז געווען דער יעניגער וואס דער גוי האט געזוכט אין דעם בילדינג וואן טערטי קליימער, האט ער דעמאלטס אפגעזוכט דעם חיים וויינבערגער, ער האט אים געוואלט בא'גנב'ענען, ווייל ער האט געהאט גרויס געלט, ער האט געהאט דזשולערי פאר שווערע טויזנטער דאלארן, און ער האט אים געוואלט באראבעווען, און דער חיים וויינבערגער איז אנטלאפן מיט א קאר און דער גוי האט פרובירט נאכצולויפן דעם חיים וויינבערגער און ליידער האט ער אנגעטראפן אין ר' חזקל ווערצבערגער עליו השלום'ס קאר און ער האט נעבעך געהארגעט ר' חזקל'ן כדי ער זאל קענען נאכלויפן דעם חיים וויינבערגער סאו אזוי דער חיים וויינבערגער איז געווען דער עיקר אינוואלווד אים האט ער געזוכט און אים האט ער פרובירט נאכצולויפן און אים האט ער געוואלט בא'גנב'ענען דעמאלטס. יעצט דאס איז זייער שאקירנד, און חיים וויינבערגער לכאורה דער וואס איז די ערשטע און די לעצטע וואס האט געזען די מערדער פנים אל פנים, איז ער איז לכאורה דא די וויכטיגסטע עדות, און ער זאגט אז ער איז נישט דער מערדער. חיים וויינבערגער האט תיכף ומיד אין אנהייב געזאגט אז דער גוי איז נישט דער גוי, ער איז געווען קוקן דעם גוי ווען מ'האט ארעסטירט דעם גוי, און ער האט געזאגט אז דאס איז נישט דער גוי. למעשה אבער האבן זיי געהאט עדות, איינער וואס איז געזעסן דעמאלטס אין תפיסה, היינט לעבט ער שוין נישט, און דער גוי האט פארציילט, אבער דער גוי האט געוויסט אלע סודות, ער האט פונקטליך פארציילט וויאזוי ס'איז צוגעגאנגען אלעס, און לויט די זאכן האבן זיי באשטימט אז ס'איז נישט מעגליך אז איינער זאל וויסן די אלע זאכן, אויב איז נישט געווען דער גוי א חבר פאר דעם גוי און ער האט געוויסט אלעס, איז ממילא פאר דעם האבן זיי געהאלטן אז דאס איז דער גוי, פונקטליך די פאקטן קען איך נישט זאגן ווייל איך ווייס נישט וואס יעצט איז געווען פונקטליך און וואס זיי האבן אינוועסטיגעיטעט און וואס זיי האבן געטראפן און וואס זיי האבן נישט געטראפן אבער די אונטערשטע שורה איז אז יעצט איז ער שוין דער גוי דער דעיוויד רענטא איז שוין עלידזשיבל געווען פאר פעראול אפאר מאל און מען האט אים דינייד סאו יעצט לכאורה האט מען אים יא נאכגעגעבן ער זאל ארויסגיין כדי ווייל ס'איז נישט געווען קיין די ען עי, ס'איז נישט געווען די עווידענס וואס היינט נוצט מען די ען עי, האבן זיי נישט געטראפן, אשר על כן האבן זיי אפגעמאכט אז זיי גייען אים באפרייען. גייען זיי זיך יעצט ארויסלאזן אויף א פרישן געיעג צו טרעפן דעם ריכטיגן מערדער? לויט ווי זיי זייער אינפארמאציע לכאורה האלטן זיי אז דער מערדער לעבט שוין נישט, אז דער גוי

און ס'איז געווען פארטאגס, איך בין אראפגעקומען און די הצלה קאל איז דעמאלטס אריינגעקומען, בין איך געלאפן אהין צו די סין, און איך בין געווען דארטן בשעת ווען מ'האט באהאנדלט ר' חזקל ווערצבערגער עליו השלום, אונז האמיר ניטאמאל געוואוסט ווער דער ווער עס איז, ווייל ליידער האט מען אים נישט געקענט דערקענען, די מח איז נעבעך געווען כמעט נעלם, און אונז האמיר געארבעט אויף אים, נאר שפעטער ווען ער איז שוין געווען אין אמבולאנס און מ'האט אים טראנספארטירט דעמאלטס האט איינער פון די הצלה מעמבערס ארויסגענומען זיין בערזל, און דעמאלטס האט מען געזען אז דאס איז געווען רבי חזקאל ווערצבערגער. אבער קיין מערדער האט איר שוין אוודאי נישט געזען דארט. ניין אוודאי נישט, אונז האמיר נישט געקענט זען די מערדער, די מערדער איז אוועקגעפלויגן, אונז האמיר נאר ווען א איד איז דורכגעגאנגען און געזען דארטן איינעם ליגן אויף דער ערד מיט א בארד, האט ער גערופן הצלה, און דעמאלטס האט הצלה ארויסגעשיקט די קאל און אונז זעמיר געלאפן אויף די קאל, און מען האט טראנספארטירט קיין בעלוויו האספיטאל, און אונז האמיר נישט געוואוסט.

מיטוואך צייט אינדערפרי, דא קען מען הערן א אינטערוויו וואס איז א צייט צוריק געווארן אפגעהאלטן דא אויף קול מבשר, איבער די טראגישע אומקום מיט יארן צוריק פון די סאטמארער שמש הרב החסיד ר' חזקאל ווערצבערגער זכרונו לברכה. דעם קומענדיגן פרייטאג פרשת יתרו י ז שבט פאלט די צוויי און צוואנציגסטע יארצייט פונעם אומפארגעסליכן סאטמארער שמש הרב החסיד ר' חזקאל שמש השם ינקום דמו זכרונו לברכה. ווען בשעת עס איז געשען די טראגעדיע איז די גאנצע אידישע וועלט געווארן אויפגעטרייסלט, און אויך היינט צוויי און צוואנציג יאר נאכדעם ווען מען דערמאנט זיך די געשעענישן גיבט עס א בויכדיגע ציפ אין הארץ, אויסער דעם פארלוסט ציפט עס אין הארץ וואס דארט איז געגאנגען שלעכט, אונז האמיר דא אויפן טעלעפאן ליין איינער פון די חשובע עסקנים הרב החסיד רבי ארי' לייב גלאנץ זאל זיין געזונט, וואס איז דעמאלטס געוועזן פון די דער ערשטער אבער פון די ערשטע מען באלד הערן פונקטליך פון די הצלה וואלונטירס וואס זענען אנגעקומען אויפן סין און מען הערן פון הרב ארי' לייבן זאל פארציילן וואס דארט איז פארגעגאנגען, א גוטן רבי ארי' לייב. א גוטן רבי הערשל. יא. ס'איז שווער אביסל צו רעדן וועגן דעם ענין, ווייל אפילו ס'איז שוין אדורך צוויי און צוואנציג יאר, אבער ר' חזקאל שמש קען דאכצעך נאך קיינער נישט פארגעסן. יא. אפילו ווער ס'האט אמאל אפילו ווער ס'האט אמאל געכאפט פון אים א שטופ ווען מ'האט זיך געשטופט ביים רבי'ן זכרונו לברכה צו ווען ער האט איינעם גיי אוועק פון דא די אבער דאס אלעס איז געגאנגען ב מיט א חיבה מיט א פריינטשאפט מיט א געשמאקקייט מ'קען נישט פארגעסן פון דעם איד. יא. ר' חזקאל איז געווען א מענטש וואס יעדער איינער נישט נאר סאטמאר.

ביי בעדפארד, צווישן בעדפארד און ווייט. איך בין געווען דער ערשטער אויף די סין, איך האב נישט דערקענט ווער ס'ליגט דארט, אבער למעשה האב איך גערופן פאר העלפ, און מ'האט זיך גענומען צו דער ארבעט, דער אמבולאנס איז געקומען, האב מיר געארבעט היפש לאנג, און מ'האט געמאכט סי פי אר, און מ'האט אים אריינגעלייגט אין אמבולאנס, און ווען ער איז שוין געלעגן אין אמבולאנס און זענען מיר שוין געווען כמעט רעדי צו פארן אין שפיטאל אריין, האט איז געווען דארטן ר' שלום שניצלער איז אויך געווען אויף אויפן אמבולאנס, און האב מיר געזאגט קוק אין זיין טאש אפשר האט ער א בערזל אפשר האט ער עפעס א זאך וואס מען קען וויסן ווער דער איד איז, און דעמאלס האט מען ארויסגענומען דעם בערזל און מען האט געטראפן אז זיין נאמען איז חזקאל ווערצבערגער, און אזוי זענען מיר געוואויר געווארן אז דאס איז חזקאל שמש, ביז דעמאלס האבן אונז נישט געוויסט ווער דער איד איז. און אונז זעמער אריין געפלויגן אין שפיטאל אריין, איך וויל נישט אריין גיין אין קיין גרעפיקס וויאזוי עס האט אויסגעזען ליידער, ווייל ס'איז אסאך מענטשן קענען עס נישט פארטראגן, למעשה איז ער געווען אין א געפערליכע געפערליכע צושטאנד, אונז זעמער אנגעקומען אין שפיטאל, בעלוויו איז געווען אויף א פול סטענד ביי, זיי האבן געווארט אונז זעמער אנגעקומען, אלע דאקטוירים זענען געווען אינדרויסן, זיי האבן תיכף זיך גענומען צו דער עבודה, מ'האט אים גראד אריינגעטראגן אין אפערעטינג רום, און ער האט געהאט איין אפערעישאן און נאך אן אפערעישאן, למעשה האט מען דעם בולעט נישט געקענט דעמאלטס ארויסנעמען, אבער ליידער ליידער נאכן גרויסן אפערעישאן איז ארויסגעקומען די דאקטער און ער האט נישט געגעבן קיין צו גרויסע שאנסן, אבער ס'האט געדוירט נאך אפאר טאג, מען האט פרובירט, מען האט מתפלל געווען, מען האט געטון אלעס וואס מען קען, דאס איז געווען לגבי דעם וואס ליידער הרב חזקאל האט געהאט דעם בולעט. נאכדעם בין איך אויך געווען אינוואלווד מיט די פאליציי פון דארט און ווייטער, און אויך מיט די מידיע, און נאכדעם ווען מען האט שוין געכאפט דעם שייגעץ, און מען האט געדארפט אנהייבן די קאורט, האב איך אויך שור געמאכט צו ארבעטן מיטן דיסטריקט אטורני'ס אפיס, שור מאכן אז מען זאל נעמען דעם גרעסטן פראסעקיוטער אויפן קעיס, און אזוי ווייטער, און אויך די גאנצע קאורט, ווען מען האט געדארפט גיין אין קאורט, אידן זענען געגאנגען, ס'איז געווען גאנצעטע וואס מיט אידן זענען געגאנגען מדי יום ביומו און אזוי ווייטער. אהא. עס איז שווער אריינצוגיין פונקטליך אינעם, איך געדענק נישט גוט א דערמאן וואס איז געווארן בסך הכל מיט דעם קאורט.
קודם איז געווען, די וועלט האט זיך איבערגעדרייט, ס'איז געווארן א וועלטס איבערקערעניש, די גאסן זענען, קליימער, איז געווען אפגעשפארט אויף כ'ווייס נישט וויפיל טעג, אבער פאר טעג איז געווען אפגעשפארט, און די מידיע איז אראפגעקומען יעדן טאג, וויליאמסבורג איז געווען געפאקט מיט מיט צייטונג שרייבערס, מיט מידיע, ס'איז געווען באשריבן, כ'ווייס נישט אין די גאנצע וועלט, אבער אין גאנץ אמעריקע איז עס געווען באשריבן, מ'האט מיר גערופן פון איבעראל, אויף צו פרעגן און אנדערע מענטשן האבן געגעבן אינפארמעישן, אבער יצחק אברהם איז געווען ביזי מיט די מידיע אסאך דעמאלטס, און בקיצור און נאכדעם און מ'האט געלייגט אוודאי אסאך פרעשור, ס'איז אראפגעקומען די העכסטע פון די פאליס דעפארטמענט, די פאליס קאמישאנער איז אראפגעקומען און און און די טשיף פון דעטעקטיווס, און מ'האט אריינגעלייגט די גרעסטע עמאונט אוו פרעשור ביז האט געכאפט דעם שייגעץ, און למעשה האט די פראס, מען האט גענומען דעמאלטס, היינס איז געווען א נייע, א נייע באלבאס אינעם פראסע, אינעם דיסטריקט אטורני'ס אפיס, און, און בערי שרייבער האט ער געהייסן, געווען א אידיש קינד דער בערי שרייבער, ער איז געווען די טשיף פון די קרימינאל ביורא, און ער אליין האט גענומען דעם קעיס, ער אליין האט געהענדלט דעם קעיס מרישא ועד סייפא, למעשה איז געווען אזוי אז אז ס'איז געווען א שייגעץ וואס ער איז געזעסן אין תפיסה, ער איז געהייסן בלום, און דער שייגעץ האט פארציילט, ער האט געזונגען זמירות, און דאס האט אסאך צוגעהאלפן צום קעיס, און חוץ דעם האבן זיי געטראפן אין אין די קאר, אין חזקאל שאמעס'נס קאר, האבן זיי געטראפן האר, און די די ען עי האט געשטימט צו דעם שייגעץ, ווען מ'האט געכאפט דעם שייגעץ האט געמעטשט די די ען עי פון די האר, דאס איז געווען די הויפט פונעם עווידענס אויף דעם שייגעץ איז געווען די האר וואס איז געלעגן אין די קאר. אה, און ער זיצט נאך היינט? יא, ער איז גע. למעשה איז שוין געווען אפאר מאל וואס מען האט אים געוואלט ארויסלאזן אויף פאראל, אבער יעדעס מאל האט מען זיכער געמאכט אז מען איז אראפגעגאנגען, קודם האט מען אריינגעשיקט פון אסאך מקומות האט מען אריינגעשיקט פראטעסט לעטערס און בריוון צום פראסעקיוטער און דיסטריקט אטורני היינס ביז צום ביז יעצט האלט אין איין יעדעס מאל ווען עס קומט ארויף א דעיט א פאסיבל היט פאראל הירינג שיקט ער אייביג אריין שיקט ער אריין בריוון צו צום דזשאדזש בשום ענין ואופן זאל מען אים נישט ארויסלאזן ווייל ער איז א געפערליכער מערדער און וואס ער האט אנגעמאכט און די חורבן וואס ער האט געמאכט למעשה האט עס גענוצט למעשה איז געווען איין מאל אפילו וואס דער שייגעץ אליין האט געשריבן א בריוו פאר די משפחה אפאר יאר צוריק, איך געדענק נישט פונקטליך ווען, אבער איך געדענק די משפחה האט מיך אנגעקאלט און געזאגט אז זיי האבן באקומען א בריוו, און ער האט זיך פרובירט צו בעטן צו די משפחה אז די משפחה זאל שוין נאכלאזן אז מען קען ארויסגיין, נו אוודאי האט די משפחה נישט מסכים געווען, אבער איך פארצייל נאר די מעשה מעשה שהיה.

אבער די גאווערמענט האט געהאט גענוג און מ'ווייסט מען דאך אז היינט די ען עי מיינט אסאך סאו דאס איז געווען די מכה בפטיש און שוין און יעדן טאג ווען מען געווען ווען די טרייעל האט זיך אנגעהויבן פון ווען די טרייעל האט זיך אנגעהויבן ביז ס'האט זיך געענדיגט איז יעדן טאג געווען ס'איז געווען מיידלעך פון די היי סקול אדער איז געגאנגען יונגעלייט פון פון די אברכים אדער איז געגאנגען סיניער סיטיזן מענטשן אדער סתם מענטשן.

פונקטליך, איך מיין, איך געדענק נישט פונקטליך צו ער איז געווען פאר דעם אויך האט א איינער וואס האט געהארגעט איינעם, געשאסן איינעם, אבער א פארברעכער איז ער געווען, ער האט געהאט א לאנגע לאנגע רעפ שיט. דער בלום, דער וואס האט אים גע'מסר'ט, דער בלום איז דאך געווען די דרייווער, ער איז געווען דער וואס האט געהאט געדרייווט, דאס איז מען שוין נאכדעם געוואויר געווארן, אז ער איז געווען דער דרייווער וואס איז געווען אין די ראנעוועי קאר, ער האט אים געברענגט, און ער האט אים אפגעווארט מיט א קאר ביי ווייט עוועניו אויף אים צו נעמען, נאר ווען ער האט געזען א פאליס קאר אינצווישן האט ער זיך אוועקגערוקט, און אנשטאט ער זאל ווארטן אויף דעם פלאץ ווי ער האט צוגעשמועסט האט ער זיך גערוקט אויף די צווייטע זייט, און פארדעם ווען דער דער דעיוויד רענטא, דער פארברעכער האט געהייסן הייסט דעיוויד רענטא, ווען דער רענטא און איז אנטלאפן צופיס, קודם האט ער נישט געזעהן די קאר, און פארדעם איז ער געווארן אינגאנצן צומישט, און און ער איז געלאפן, און ער האט געזעהן אז איינער זיצט אין א קאר און ווארעמט די קאר, און ליידער דאס איז דעמאלט געווען הרב חזקל ווערצבערגער עליו השלום, איז ער געגאנגען און ער האט אים געשאסן, זעהט אויס ער איז נישט גענוג שנעל ארויס געקומען פון די קאר, האט ער אים דערהארגעט, האט אים ארויס געווארפן, און ער איז אוועק געפלויגן מיט די קאר, און און הערשט דעמאלט ווען ער האט געזעהן די קאר אוועק פליען, הערשט דעמאלטס האט ער האט ער דער בלום.

אזוי פלעג ער פארן יעדע וואך, און און זעט אויס אז זיי האבן אים נאכגעפאלאוט, דאס איז געווען א, סאם האו האט דער דער גוי געהאט אינפארמעישאן, ווייל ווען ער איז געגאנגען נעמען בלום, ער האט מיט בלום'ען שוין אפגעשמועסט א צוויי דריי טאג פארדעם, סאו ער האט געדארפט וויסן פון דעם אז אז דא גייט זיין א קאריער און ער גייט טראגן א טאשקע מיט סחורה. אהא. ער האט עס געוויסט, ווייל מיט בלום האט ער שוין געמאכט דעם געשעפט אפאר טאג פריער, אזוי האט בלום טעסטיפייד. פארשטייסט? און סאו ער האט אפגעווארט די גאנצע זאך, ס'האט נאר נישט געקלאפט הונדערט פראצענט ווייל דער וויינבערגער, אזוי פארציילט וויינבערגער, אז ער האט ער האט דערשמעקט אז מ'לויפט אים נאך, ער האט עפעס דערזעהן דעם גוי ארויסקומען פון עלעוועיטער, און דער וויינבערגער פארציילט אז אז ער איז קודם אראפגעפארן, ער האט געהאט א שליסל פונעם עלעוועיטער, ער האט שוין געהאט מיט די האוזינג, ער איז זייער גוט געווען מיט די מענעדזשמענט, און ער האט ארויסגעווישט פון זיי א שליסל, אזא שליסל ווייסט פאר פרייוועט פון די האוזינג. יא יא, דעם עלעוועיטאר, און ער פלעגט יעדעס מאל ווען ער פלעגט פארן פלעג ער אייביג אזוי טון, ער פלעג ארויסגיין פון זיין דירה אן די סחורה, פלעגט צומאכן די דירה, פלעג אריינגיין אין דעם עלעוועיטאר טשעקן צו אלעס איז בסדר און קיינער קומט אים נישט נאך, און נאכדעם פלעג ער ארויפקומען און פלעג זיך נעמען זיין טאשקע און ארויפפארן מיט יענעם עלעוועיטאר מיטן שליסל, און אזוי איז ער ארויסגעגאנגען פון הינטן און פארטיג, און ער איז געלאפן זיין וועג. אזוי פלעג ער אייביג טון, און יעצט האט ער אויך אזוי געטון, אבער ער האט געהערט ווי דער אנדערער עלעוועיטאר פארט, ער האט זיך נישט געפיהלט באקוועם איז ער צוריק ארויפגעגאנגען און נאכדעם ווען ער איז אראפגעקומען זעהט אויס יענער האט דערהערט אז די אנדערע עלעוועטער פארט איז סאמהאו האט יענער אים באמערקט און ווען ער איז ארויסגעקומען אונטן האט אים יענער געפעיסט אין פנים אריין אבער ווען ער האט געפעיסט איז ער צוריקגעלאפן און צוגעמאכט די טיר און נאכדעם איז ער ארויסגעלאפן פון די בעק און ווען יענער איז ארויסגעגאנגען איז ער שוין געווען לאנג אוועקגעפלויגן.
און ער האט יעצט געוואלט אנטלויפן און האט געזוכט א קאר. און יענער האט געוואלט אנטלויפן, דערווייל דער בלום איז נישט געווען אויף דעם פלאץ וואו ער האט געהאט מיט אים אפגעשמועסט אז ער גייט אים אפווארטן. וועגן די פאליס קאר? יא, אבער למעשה האט בלום געזאגט אז ער איז געווען אקראס די סטריט. אבער דאס איז געווען דער. ער פארציילט אויך אז דער וויינבערגער פארציילט אז דער בלום האט פרובירט אים צו. אה, דער דעיוויד רענטע האט אים פרובירט צו קאנפראנטן. ער איז אים נאכגעלאפן ביז צום קארנער און ער האט אים פרובירט צו קאנפראנטן, ער איז געווען לעבן די קאר, אזוי פארציילט וויינבערגער, און ער האט ארויפגעבעקט און די טיר האט זיך אים אראפגעבראכן, די טיר איז געווארן צובראכן, ס'איז ממש געהאנגען דארט און האט זיך נישט געקענט צומאכן, און ער מיט די י די רענטע האט אבער געכאפט א זעץ, ווען ער האט געגעבן א פאר איז די רענטע אראפגעפאלן דארטן אויף א באנטש מיט גארביטש בעגס, אזוי פארציילט וויינבערגער, און ער איז אנטלאפן, ער איז אוועקגעפלויגן, מיט די אפענע טיר איז ער אוועקגעפלויגן און ער איז געפלויגן ביז צום ערעפארט. דער וויינבערגער, און דער רענטע האט געזוכט זיין ראנעוועי קאר און ער האט אים נישט געטראפן. נאך דעם איז ער צוריק געלאפן אראפ ווייל ער האט געהערט ווי א קאר איז אנגעצינדן, איז ער אהין געלאפן דארטן און ליידער האט ער דעמאלטס געטראפן ר' חזקל, און היות ר' חזקל עליו השלום איז נישט גענוג שנעל ארויס פון די קאר האט ער אים אריין געשאסן א בולעט און האט אים ארויס געטראסקעט פון די קאר. אהא, וויפיל אזייגער פארטאגס איז דאס געווען?

אידן קענען נישט משיג זיין וואס דער איד האט געקענט האלטן בסוד. וועלכע זאך זאל נישט פאסירן, עס איז געווען א אינגערמאן, מען האט אים געטראפן ערגעץ אויף א מקום וואו א אינגערמאן האט נישט געדארפט צו זיין, האט ער אבאכט געגעבן אויפן כבוד, כאטשיג ער האט געדארפט אפגעבן דעם אינגערמאן און אים ווייס איך וואס אנשייגעצן און טון, האט ער. געהאט אזא מין איידלקייט און אבאכט געבן אז קיינער אין די וועלט זאל נישט געוואר ווערן, ווען איך פלעג זיין מיט אים אינוואלווד אמאל אין א קעיס, ער האט מיר אנגעזאגט מיטן לעבן אז דאס נעמט מען מיט אין קבר, דאס טאר מען נישט פארציילן פאר קיינעם אין די וועלט, דער איד פלעגט זאכן, איך מיין איך קען דיר נישט איבערפארציילן קיין מעשות, אבער זאכן וואס אונז זעמיר געווען אינוואלווד וואס ער פלעגט מיך בעטן מ'זאל דא ערלעדיגן דארט ערלעדיגן, צו ארויפגיין, דער איד האט אייביג די ערשטע זאך וואס ער האט אינזין געהאט בעפאר אלעמען, נישט צו צוברעכן א משפחה, נישט חס וחלילה קיינער אין די וועלט זאל נישט געוואויר ווערן, מען זאל נאר טוהן וואס מען דארף די מינימום כדי מען זאל קער נעמען פונעם פראבלעם, און נאכדעם האט ער געדיעלט מיטן צווייטן חלק אז דער אינגערמאן זאל מער נישט גיין, זאל מער נישט קומען, איך זאג דיר באמת, איך ווייס דאך אסאך זאכן פון דעם איד, דו האסט נישט קיין השגה וואו דער איד האט זיך גערעכנט מיט יענעמ'ס כבוד, דאס איז ביי אים געווען ראש וראשון לכל דבר.

פון די טשיף ביז צום קעפטן ביז צום אינספעקטאר לוטענענט דיטעקטיווס יעדער האט געוויסט אז אויב ס'איז דא א פראבלעם עס איז צאמגעלאפן אן עולם עס איז געווען עפעס א געשלעגעריי צו כ'ווייס וואס עס האט נישט געמוזט זיין דייקא סאטמאר סיי ווי ראביי געט מי חזקאל שמש חזקאל שמש זיי האבן געוויסט פון חזקאל שמש זיי האבן געוויסט ער קומט אן ביז צוויי מינוט איז ארדענונג ביז צוויי מינוט איז דער עולם אוועקגעגאנגען. ס'איז ביי פייערס טאמער מ'האט זיך געשטעלט אויף א פלאץ וואס ס'איז געווען דעינדזשערעס, דער איד איז געקומען ביז צוויי מינוט האט ער געמאכט ארדענונג, דעם יראת הכבוד וואס מענטשן האבן פאר אים געהאט, און באמת א יראת הכבוד, מ'האט אים ריספעקטעט, דו ווייסט מ'פלעגט זאגן א ווערטל אויף ר' חזקל אז ער איז געווען א שמש, מ'האט געפלעגט זאגן א משל אויף אים אז אן אנדערע שמש ווען ווען א איד איז געקומען און ער האט געזאגט ס'שטעקט אים ארויס א נאגל פון די פון די באנק האט יענער אויף האט יענער אויפגעשריגן ווי די ווי עס איז אבער ער האט אים אנגעשריגן וואס איך בין עפעס דיין שלעפער איך דארף דיר אריינהאקן א נאגל קענסטו נישט ברענגען א האמער קענסטו נישט מאכן קענסט נישט הער למעשה יענער האט נאכדעם פארראכטן האט ארויסגענומען דעם נאגל ער האט אלעס די מענטשן האבן אים נישט מוחל געווען ווייל ער האט געשריגן אויף זיי דער ר' חזקל לייב איז געקומען האט געזאגט ס'שטעקט אים ארויס א נאגל צו ס'איז אים צובראכן די שטענדער

און ער האט זיך געגעבן א שטעל צו לעבן עמוד, איך מיין לעבן בעל תפילה, און דארט אנגעהויבן אזוי מיטצוארבעטן עס זאל זיין א רבי ארי' לייב. יא. ביסט דאך נאך אלץ. איך קען צולייגן אזויפיל לגבי דעם רבי חזקאל וועצברגר עליו השלום, רבי חזקאל שמש ווי מען האט אים גערופן, איך בין דאך א הצלה מעמבער שוין פון תשל ז, איך האב קיינמאל נישט פארגעסן, עס איז געווען זמנים, דער איד איז דאך געווען די הויפט פון די חברה קדישא, יעדע יעדע אומגליק ליידער, פונקט אזוי ווי ער איז געווען ביי יעדע שמחה איז ער ליידער געווען ביי יעדן אומגליק, קודם די כבוד וואס ער האט אפגעגעבן, די כבוד המת און כבוד המשפחה, אבער חוץ מזה עס איז נישט געווען, ער האט דאך שוין יארן געווען, געווענטליך זאגט מען מען ווערט אימיונט הייסט עס, מען ווערט שוין צוגעוואוינט און מען שפירט שוין נישט אזוי ווייט די וויי, דער איד עס איז נישט געווען א פלאץ

פלעג פלעג ער מיך שיקן איך זאל מיטגיין, פלעג איך גיין, און טאמער איז ער אנגעקומען, דער איד, יעדן מצב האט ער עס געהענדלט א הונדערט פראצענט מיט שכל הישר, אבער ס'נישט געווען אזא זאך ער זאל נישט לאזן קיין טרער פון די אויגן, נישט געווען אזא זאך. יא, מורא'דיג, מורא'דיג.
צום שלוס. מ'זעט נישט אזאנס. יא, צום שלוס לאמיר זיך פרעגן. ביסט דאך נאך אלץ אין פאבליק לייף, און ביסט געווען נאך אסאך יארן שפעטער העווי העווי אינוואלווד אין זאכן, איז געווען אזא מאל וואס דו ביסט געשטאנען און געטראכט וואס דארף מען טון דא אין אזא פאל, האסטו געטראכט איי וואו האב איך דא רב חזקל שאמער זאל זאל מיר געבן אן עצה? נישט איינמאל נאר אסאך מאל. און עס איז געווען אמאל א. אפילו כ"א כסלו ווען איך האב צוגעגרייט א גרויסן דינער א גרויסע מסיבה יענע יארן, מען האט געדארפט. זעלבע אין אים האט געפאסט אלעס, מען האט געדארפט ארויסברענגן דאס עסן פון קאך, און כדי מען זאל נישט כאפן ס'זאל זיין ארדענונג ס'זאל אנקומען צו יעדן איינעם, האט ער זיך צו דעם אויך צוגעשטעלט. דעם איד האט געפאסט אלעס אין די וועלט. ער האט געקענט העלפן. ער איז געלאפן פון כבוד אזוי ווייט ווי מען קען לויפן פון איך ווייס וואס.